בעזרת השם יתברך, מסכת יבמות דף סב, מיר הייבן אן דף סא, עמוד ב', ביי די משנה אונטן, זאגט די הייליגע משנה, לא יבטל אדם מפריה ורביה, אלא אם כן יש לו בנים, א מענטש טאר זיך נישט מבטל זיין פון פריה ורביה, נאר טאמער ער האט קינדער, ס'טייטש א מענטש טאר נישט חתונה האבן מיט א פרוי וואס קען נישט האבן קיין קינדער, נאר אויב ער האט שוין געהאט קינדער פון פריער דעמאלטס מעג ער יא, איז וויפיל קינדער דארף א מענטש האבן בכדי ער זאל מער נישט דארפן עוסק זיין אין פריה ורביה, זאגט די משנה מחלוקת, בית שמאי אומרים שני זכרים, אז טאמער איינער האט צוויי זכרים, האט ער מקיים געווען די מצות פריה ורביה און מער דארף ער נישט עוסק זיין, ובית הלל אומרים, בית הלל זאגן, זכר ונקבה, אז מ'דארף האבן א זכר מיט א נקבה, און זיי לערנען עס ארויס פון א פסוק שנאמר, זכר ונקבה בראם, אז דער רבונו של עולם האט באשאפן א זכר און א נקבה, ממילא דארף יעדער מענטש אויך האבן א זכר און א נקבה, כדי צו מקיים זיין די מצוה, יעצט וואס איז די מקור פון די בית שמאי? וועט מען שוין זעהן די גמרא, זאגט די הייליגע גמרא, די גמרא איז מדייק פון די משנה, די משנה האט געזאגט לא יבטל אדם מפריה ורביה אלא אם כן יש לו בנים, יעצט די משנה בעצם וואלט געקענט זאגן אסאך א ברייטערע היתר, די משנה וואלט געקענט זאגן אז ווער ס'האט שוין קינדער דארף נישט זיין חתונה געהאט דארף בכלל נישט האבן קיין פרוי, אבער דאס שטייט נישט אין די משנה, אין די משנה שטייט סך הכל אז איינער וואס האט שוין קינדער דארף נישט האבן נאך, אבער איז משמע פון דעם אבער חתונה געהאט דארף ער יא זיין, מילא זאגט די גמרא הא יש לו בנים מפריה ורביה בטל מאישה לא בטל, איז משמע אז אלעמאל דארף מען האבן א פרוי, איז מסייע ליה, זאגט די גמרא פון די משנה איז טאקע א ראיה לר' נחמן אמר שמואל, וואס האט ר' נחמן אמר שמואל געזאגט, דאמר אף על פי שיש לו לאדם כמה בנים אסור לו לעמוד בלא אישה, אז אפילו א מענטש האט קינדער טאר ער נישט זיין אן קיין פרוי, שנאמר ווי שטייט אין פסוק לא טוב היות האדם לבדו, איז פון אונזער משנה איז א ראיה צו די ר' נחמן אמר שמואל, ואיכא דאמרי ס'איז דא וואס זאגן פונקט פארקערט, אז פון די משנה איז מדויק, הא יש לו בנים, אז איינער וואס האט קינדער, בטל מפריה ורביה, און בטל נמי מאישה, איז בטל אינגאנצן פון אלעס, טייטש דארף אינגאנצן נישט האבן קיין פרוי. איי ווי איז עס מדויק אין די משנה? מען האט דאך יעצט מדייק געווען פון די משנה אז פארקערט גאר, מען דארף יא האבן א פרוי, און ווי אזוי מדויק פארקערט, איז ווי תוס' איז מסביר אז מען קען עס אויך מדייק זיין פון די משנה, ווייל די משנה וואלט געקענט זאגן לא ישא אדם אישה שאינה בת בנים אלא אם כן יש לו בנים, די משנה וואלט געקענט רעדן פון חתונה האבן, שטייט נישט קיין ווארט אין די משנה וועגן חתונה האבן, משנה רעדט לא יבטל אדם מפריה ורביה, שטייט גארנישט וועגן א פרוי, און ממילא זאגט תוס' קען מען בעצם מדייק זיין אז די משנה רעדט טאקע נישט פון חתונה האבן, ס'טייטש ווייל ווען איינער האט שוין געהאט קינדער דארף ער טאקע נישט חתונה האבן, דארף ער טאקע נישט האבן א פרוי, איז לכאורה נימא תיהוי תיובתא דרב נחמן אמר שמואל, לויט די איכא דאמרי לויט די גירסא איז פארקערט גאר איז א קשיא אויף רב נחמן אמר שמואל, ווייל רב נחמן אמר שמואל האט דאך געזאגט, לא טוב היות האדם לבדו אז קיינער טאר נישט זיין אן א פרוי אפילו אזא איינער וואס האט קינדער, זאגט די גמרא לא, ס'איז נישט קיין קשיא אויף ר' נחמן אמר שמואל, פארוואס? ווייל ר' נחמן אמר שמואל קען זאגן, אזוי ווי מען האט מדייק געווען די ערשטע וועג, אז אין לו בנים נושא אישה בת בנים, טאמער איינער האט נישט קיין קינדער, דארף ער חתונה האבן מיט א פרוי וואס קען האבן קינדער, יש לו בנים, איינער וואס האט שוין קינדער, איז חתונה האבן דארף מען, אבער ס'מוז נישט זיין מיט א בת בנים ס'קען אויך זיין מיט א איילונית, נושא אישה דלאו בת בנים, זאגט די גמרא, נפקא מינה, למכור ספר תורה בשביל בנים, און ווי תוס' איז מסביר אז דאס איז נאך א נפקא מינה צווישן איינער וואס האט קינדער און איינער וואס האט נישט קיין קינדער, ס'טייטש די פשוט'ע נפקא מינה איז דאך פשוט, איינער וואס האט קינדער קען נעמען א איילונית, איינער וואס האט נישט קינדער דארף נעמען א בת בנים, אבער ס'דא נאך א נפקא מינה לגבי פארקויפן א תורה, א מענטש טאר נישט פארקויפן א תורה נאר טאמער ער וויל ער דארף חתונה האבן ער דארף נאך האבן קינדער, איינער וואס האט נישט געהאט קיין קינדער נאך מעג פארקויפן א תורה כדי זאל האבן געלט, כדי זאל קענען משכנע זיין א פרוי א בת בנים חתונה צו האבן מיט אים, און דאס איז טאקע נאך א נפקא מינה לגבי איינער וואס האט קינדער צו איינער וואס האט נישט קיין קינדער, ווייל טאמער איינער האט קינדער, טאר ער מער נישט פארקויפן א תורה אז א בת בנים זאל וועלן חתונה מיט אים, אבער טאמער איינער האט נאך נישט קיין קינדער, מעג ער פארקויפן א ספר תורה. תוס' זאגט נאך א פשט, אז אפילו איינער וואס האט שוין קינדער, זאל אויך זוכן א בת בנים, אבער ביז א תורה, ס'טייטש נישט פארקויפן א תורה כדי חתונה צו האבן מיט א בת בנים. זאגט די גמרא ווייטער, האט מען געזען אין די משנה בית שמאי אומרים שני זכרים, פרעגט די גמרא מאי טעמייהו דבית שמאי, פון ווי לערנען זיך בית שמאי ארויס, ענטפערט די גמרא, ילפינן ממשה, זיי לערנט עס ארויס פון משה, דכתיב, ווייל שטייט דאך ביי משה רבינו בני משה גרשון ואליעזר, אז משה רבינו האט געהאט צוויי זינען, און שטייט דאך אז משה רבינו נאכדעם האט זיך דאך אפגעטיילט פון זיין פרוי, און ממילא פון דא לערנט זיך בית שמאי ארויס אז דאס דארף מען האבן, מען דארף נישט מער פון דעם, דאס איז די מצוות פריה ורביה, צוויי זין. און בית הלל, פון וואו לערנט זיך בית הלל ארויס ילפינן מברייתו של עולם, אזוי ווי דער רבונו של עולם האט באשאפן די וועלט א זכר און א נקבה, די זעלבע זאך זאגן בית הלל פריה ורביה איז א זכר און א נקבה, איי פרעגט די גמרא בית שמאי לילפו מברייתו של עולם, פארוואס לערנט נישט בית שמאי ארויס פון בריאת העולם? ענטפערט די גמרא, אין דנין אפשר משאי אפשר, ווי רש"י איז מסביר אז מען לערנט נישט ארויס א זאך וואס מען קען פון א זאך וואס איז נישט געווען קיין צווייטע ברירה, ס'טייטש ביי בריאת העולם, די רבונו של עולם כביכול האט באשאפן אדם הראשון, איז נישט געווען קיין צווייטע ברירה, מען האט דאך געדארפט האבן א שידוך פאר אדם, איז פארדעם האט דער רבונו של עולם באשאפן א צווייטע נקבה, ווייל ווען דער רבונו של עולם וואלט באשאפן צוויי זכרים, וואלט די וועלט נישט געהאט קיין המשך, מה שאין כן היינטיגע צייטן וואס א מענטש האט צוויי זכרים פעלט נישט קיין נקבות אויף די וועלט צו האבן חתונה מיט זיי, איז היינטיגע צייטן זאגן די בית שמאי איז אוודאי דא א מצוה צו האבן צוויי זכרים אזוי ווי משה רבינו דאס איז די מצות פריה ורביה, איי פרעגט די גמרא בית הלל נמי לילפו ממשה, זאלן בית הלל אויך ארויסלערנען פון משה רבינו, זעהסט דאך משה רבינו האט געהאט צוויי זינען און נאכדעם האט ער זיך אפגעטיילט פון זיין פרוי, איז אוודאי האט ער מקיים געווען מצות פריה ורביה, אמרי לך, ענטפערן בית הלל ניין. משה מדעתיה הוא דעבד, ס'טייטש אוודאי אליבא דהלכה טאר קיין שום איד זיך אזוי נישט פירן, א מענטש טאר זיך נישט אפטיילן פון די פרוי נאך צוויי זינען, ווייל דאס איז נישט פריה ורביה, נאר משה רבינו האט עס געטון פון זיך אליין, ווי מ'וועט באלד זען האט געהאט א געוויסע סיבה, איז פון דארט קען מען זיך נישט אפלערנען, דתניא, אזוי האט מען געלערנט אין א ברייתא, שלשה דברים עשה משה מדעתו, דריי זאכן האט משה רבינו געטון פון זיין אייגענע דעת טייטש ער האט אליין געמאכט א חשבון אז ער האט עס געדארפט טון והסכימה דעתו לדעת המקום און ביי די אלע דריי פלעצער געפינט מען אז דער רבונו של עולם כביכול האט מסכים געווען ווי מ'עט באלד זען איז וועלכע דריי זאכן פירש מן האשה ער האט זיך אפגעשיידט פון זיין פרוי ושיבר הלוחות ער האט צובראכן די לוחות והוסיף יום אחד און ער האט צוגעלייגט נאך איין טאג פאר מתן תורה דער רבונו של עולם האט געזאגט מ'זאל זיך אפטיילן פון די פרויען צוויי טאג משה רבינו האט צוגעלייגט א דריטע טאג, איז די אלע דריי זאכן האט דער רבונו של עולם מסכים געווען מיט אים, אבער על כל פנים, סתם א מענטש קען זיך נישט פון דארט אפלערנען וואס טייטש מען קען זיך נישט אפלערנען פון משה רבינו אז פריה ורביה איז נאך צוויי זכרים, זאגט יעצט די גמרא א מקור אויף די אלע דריי זאכן, פירש מן האשה מאי דרש, וואס איז געווען די חשבון פון משה רבינו אז ער האט זיך אפגעשיידט פון זיין פרוי, אמר האט ער געזאגט אזוי, און מה ישראל שלא דיברה עמהם שכינה אלא לפי שעה, וואס טייטש די כלל ישראל האט דאך די רבונו של עולם נאר איין מאל גערעדט מיט זיי ביי מתן תורה, וקבע להם זמן, און די רבונו של עולם האט קובע געווען א זמן פונקט ווען דאס גייט זיין, אמרה תורה, און וואס זאגט די תורה, וואס האט די תורה געזאגט וואס די רבונו של עולם האט געזאגט פאר כלל ישראל פאר מתן תורה, אל תגשו אל אשה, זיי האבן נישט געטארט צו גיין צו א פרוי, זיי האבן זיך געדארפט אפשיידן פון די ווייבער, און ממילא האט משה רבינו געמאכט א קל וחומר, אני, שמיוחד לדיבור בכל שעה ושעה, משה רבינו וואס איז מיוחד ער האט גערעדט מיטן רבונו של עולם א גאנצע צייט ולא קבע לי זמן און ס'איז נישט געווען קביעות'דיג א צייט ווען ער רעדט מיטן רבונו של עולם נאר ס'האט געקענט כסדר געשעהן ער האט נישט געהאט צייט פאר דעם פורש צו זיין פון זיין פרוי איז על אחת כמה וכמה האט משה רבינו געמאכט א חשבון אז אוודאי און אוודאי דארף ער זיך אינגאנצן פורש זיין פון זיין פרוי און והסכימה דעתו לדעת המקום, ווי זעהן מיר די רבונו של עולם כביכול האט מסכים געווען צו די חשבון, שנאמר, ווייל שטייט אין פסוק נאך מתן תורה, זאגט דער רבונו של עולם כביכול פאר משה רבינו, לך אמור להם שובו לכם לאהליכם, אז משה רבינו זאל זאגן פאר כלל ישראל, יעדער זאל צוריק גיין אין די שטיבער, וואס טייטש מען זאל צוריק גיין צו די פרויען, ואתה פה עמוד עמדי, און דו בלייב דא, וואס טייטש, מען זעהט דער רבונו של עולם האט מסכים געווען צו משה רבינו'ס חשבון, אז ער נישט צוריק צו זיין פרוי, ווייטער די צווייטע זאך וואס מען האט געזעהן וואס משה רבינו האט געטוהן מדעתו, שיבר את הלוחות, מאי דרש, וואס איז געווען די חשבון? אמר, משה רבינו געמאכט א קל וחומר, האט ער געזאגט אזוי ומה פסח, שהוא אחד משש מאות ושלוש עשרה מצוות, מה דאך די קרבן פסח וואס איז נאר איינס פון זעקס הונדערט און דרײַצן מצוות, אמרה תורה, זאגט אויף דעם די תורה כל בן נכר לא יאכל בו, אז א מומר טאר נישט עסן פון דעם, איז התורה כולה וואס דאס די לוחות וישראל מומרים אדער און אנדערע זענען גורס משומדים אז מ'האט געדינט דעם עגל איז על אחת כמה וכמה אז זיי זענען נישט ראוי דערצו און דערפאר האט משה רבינו צובראכן די לוחות און ווי זעהן מיר די רבונו של עולם האט מסכים געווען דערצו והסכימה דעתו לדעת המקום דכסיב שטייט אין פסוק אשר שברת וואס אשר דרש'נט מען ס'א איבעריגע ווארט ואמר ריש לקיש אשר איז א לשון פון אישור פון ישר פון ישר כח, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, יישר כחך ששיברת, דער רבונו של עולם האט מאשר געווען, ער האט געדאנקט משה רבינו אויף דאס וואס ער האט געטון. ווייטער, די דריטע זאך וואס משה רבינו האט געטון, הוסיף יום אחד מדעתו, מאי דרש וואס איז געווען די חשבון, דכסיב, ווייל שטייט אין פסוק ביי די מצות פרישה, אז דער רבונו של עולם כביכול זאגט פאר משה רבינו אז מען דארף זיך אפשיידן פון די פרויען, עס איז געווען מיטוואך, ווי שטייט אין פסוק וקדשתם היום ומחר, דער רבונו של עולם האט געזאגט פאר משה רבינו אז זאלן זיך אפשיידן היום דאס איז מיטוואך, ומחר און דאנערשטאג, און פרייטאג וואלט געדארפט זיין מתן תורה, ס'טייטש צוויי טאג וואלט מען געדארפט זיין אפגעשיידט, אבער וואס ס'איז געשטאנען היום ומחר, האט משה רבינו גע'דרש'נט היום כמחר, מה מחר לילו עמו, אזוי ווי די מארגנדיגע טאג, יעדן טאג קומט דאך א נאכט פארדעם, אף היום זאגט משה רבינו אויך היינט מיטוואך, וואלט געדארפט זיין לילו עמו א נאכט פריעד, אבער וואס ולילו דהאידנא נפק ליה, שוין צו שפעט, ווייל דער רבונו של עולם האט עס באפוילן מיטוואך, איז קען מען נישט זאגן מיטוואך און אויך די נאכט פריעד, ווייל די נאכט פריעד האט מען דאך זיך נישט אפגעשיידט, איז שמע מינה, תרי יומי לבר מהאידנא, און ממילא האט משה רבינו געמאכט א חשבון, אז די היום ומחר הייבט זיך נישט אן היינט, נאר מען דארף צולייגן א טאג, וואס טייטש מען האט זיך אפגעשיידט טאקע מיטוואך, אבער אויך דאנערשטאג און פרייטאג, און אום שבת איז געגעבן געווארן די תורה, ווי זעהן מיר טאקע והסכימה דעתו לדעת המקום, אז דער רבונו של עולם האט אויך מסכים געווען צו די חשבון, ווייל מען זעט דאך דלא שריא שכינה עד שבתא אז השראת השכינה וואס טייטש מתן תורה איז טאקע אפגעשטופט געווארן מיט א טאג ס'איז נאר געווען שבת ממילא זעהן מיר טאקע אז דער רבונו של עולם האט מסכים געווען צום חשבון פון משה רבינו זאגט די גמרא ווייטער די גמרא ברענגט יעצט אנדערע גרסאות פון די גרסאות וואס מען האט געזעהן אין די משנה אין די משנה האט מען געזעהן א מחלוקת בית שמאי בית הלל בית שמאי זאגן צוויי זכרים בית הלל זאגן א זכר מיט א נקבה ברענגט יעצט די גמרא תניא מען האט געלערנט אין א ברייתא ר' נתן אומר בית שמאי אומרים שני זכרים ושתי נקבות, לויט די גירסא זאגן די בית שמאי אז מצוות פרו ורבו איז צוויי זכרים מיט צוויי נקבות פיר קינדער, ובית הלל אומרים זכר ונקבה. אמר רב הונא, מאי טעמא דרבי נתן אליבא דבית שמאי, וואס איז די טעם פון די שיטה אז מ'דארף פיר קינדער צוויי זכרים און צוויי נקבות, דכתיב, ווייל עס שטייט אין פסוק ביי אדם הראשון ווען ס'איז געבוירן געווארן דארט קין מיט הבל, זאגט די פסוק והאדם ידע את חוה אשתו ותהר ותלד את קין און נאכדעם שטייט ותוסף ללדת את אחיו את הבל איז די איבעריגע את וואס שטייט את קין את הבל דרשנ'ט מען הבל ואחותו קין ואחותו אז מיט הבל איז געבוירן געווארן א צווילינג שוועסטער און מיט קין איז אויך געבוירן געווארן א צווילינג שוועסטער יעצט וכתיב נאכדעם שטייט אין פסוק נאכדעם וואס הבל איז געהארגעט געווארן איז געבוירן געווארן דארט נאך א יונגל נאך א זון וואס האט געהייסן שת און חוה זאגט דארט כי שת לי אלקים זרע אחר תחת הבל כי הרגו קין אז זי האט אים א נאמען געגעבן שת ווייל שת איז געבוירן געווארן אנשטאטס הבל הבל איז געהארגעט געווארן און דער רבונו של עולם האט געשאנקען נאך א קינד שת אנשטאטס הבל יעצט לכאורה וואס טייטשט דאס אז עס איז געקומען נאך א קינד אנשטאטס וואס מיינט אנשטאטס? ס'האט נישט קיין שייכות איינס מיטן צווייטן. הבל איז געהארגעט געווארן, און יעצט איז דא נאך א קינד. נאר וואס דען? פון דא דרש'ענען די בית שמאי אז מצות פריה ורביה איז צוויי זין מיט צוויי טעכטער, און אז ס'איז געשטארבן א זון האט זיך חוה געזארגט וועגן די מצות פריה ורביה, האט זי געזאגט ווען ס'איז צוגעקומען נאך א זון אז דער זון האט משלים געווען די פריה ורביה. איז זעהן מיר דא טאקע אז דאס איז די מצות פריה ורביה, צוויי זין מיט צוויי טעכטער. איי ורבנן! די חכמים וואס קריגן זיך אויף די בית שמאי, וויאזוי זענען זיי מפרש דא דעם פסוק? זאגט די גמרא אודויי הוא דקא מודית, זיי וועלן מפרש זיין אז חוה רעדט נישט דא פון פריה ורביה, נישט פשט זי זאגט אז ער קומט אנשטאט אים, און די גאנצע מצוה איז מיט פיר קינדער, ניין, נאר סתם אזוי חוה האט געדאנקט אויף דעם וואס ס'איז געבוירן נאך א זון, אבער פון דא איז נישט קיין ראיה. זאגט יעצט די גמרא ווייטער, תעניא אידך, אין א אנדערע ברייתא האט מען געלערנט, און דא וועלן מיר זעהן נאך א רב נתן וואס די רב נתן זאגט אנדערש פון די פריערדיגע רב נתן ס'טייטש צוויי תנאים האבן זיך געקריגט בשיטת רב נתן אבער די רב נתן איז גורס א אנדערע מחלוקת אין בית שמאי און בית הלל אז וואס אז בית שמאי אומרים זכר ונקבה לויט די גירסא זאגן די בית שמאי אזוי ווי די בית הלל פון אונזער משנה אז מצות פריה ורביה איז א זכר און א נקבה ובית הלל אומרים און בית הלל זאגן דא אין די גירסא לויט רב נתן או זכר או נקבה אז מען דארף האבן איין קינד אדער א זכר אדער א נקבה. אמר רבא, מאי טעמא דרב נתן אליבא דבית הלל, וואס איז די טעם פון די בית הלל לויט די גירסא אז נאר איין קינד איז גענוג, שנאמר, ווייל שטייט אין פסוק לא תהו בראה לשבת יצרה, אז די אייבערשטער האט נישט באשאפן די וועלט לתהו, זאל זיין ליידיג, נאר לשבת, מען זאל באזעצן די וועלט, והא עבד לה שבת. און אז איינער האט א קינד האט ער באזעצט די וועלט אפילו נאר מיט איין קינד, און ממילא לויט די גירסא זאגט די בית הלל איין קינד איז גענוג צו מקיים זיין מצות פריה ורביה, זאגט די גמרא ווייטער איתמר מ'האמיר געלערנט היו לו בנים בגיותו דא זענען גורס אדער בהיותו עובד כוכבים, על כל פנים איינער וואס האט געהאט קינדער אלס גוי ונתגייר און ער איז געווארן א גר איז רבי יוחנן אמר קיים פריה ורביה רבי יוחנן זאגט, דער מענטש האט מקיים געווען פריה ורביה מיט די קינדער וואס ער האט נאך געהאט אלס גוי, וריש לקיש אמר לא קיים פריה ורביה, ריש לקיש זאגט מ'האט גארנישט מקיים געווען אויף אזא אופן, נאר מען דארף האבן נייע קינדער, און די גמרא איז מסביר די צוויי טעמים פון רבי יוחנן און פון ריש לקיש, רבי יוחנן אמר קיים פריה ורביה, דהא הוו ליה, רבי יוחנן זאגט ווי נישט ווי, דער מענטש האט געהאט קינדער האט ער מקיים געווען פריה ורביה. וריש לקיש אמר, לא קיים פריה ורביה, פארוואס? ווייל גר שנתגייר כקטן שנולד דמי, א גר וואס האט זיך מגייר געווען ווי א נייע מענטש, ממילא די קינדער וואס ער האט געהאט אמאל קען מען נישט רעכענען, נאר ער דארף האבן נייע קינדער, זאגט די גמרא, ואזדו לטעמייהו און די מחלוקת דא, רבי יוחנן און ריש לקיש, איז פונקט ווי א מחלוקת וואס זיי האבן זיך געקריגט ביי א צווייטע פלאץ, דאיתמר, ווי מיר האבן געלערנט, היו לו בנים בהיותו עובד כוכבים אדער בגיותו, איינער וואס האט געהאט קינדער אלס גוי, ונתגייר און איז געווארן א גר, איז רבי יוחנן אמר אין לו בכור לנחלה, רבי יוחנן זאגט ער האט נישט א בכור לנחלה, וואס טייטש די נייע קינדער וואס ער גייט יעצט האבן אלס איד, איז לאמיר זאגן ס'ווערט געבוירן נאכדעם ס'האט זיך מגייר געווען, ווערט געבוירן א זון, דער זון האט נישט א דין פון א בכור, ער ירש'נט נישט דאפלט, פארוואס? ווייל דהא הוה ליה ראשית אונו, ער האט דאך שוין געהאט ראשית אונו פון פריערט, ס'טייטש ער האט דאך שוין געהאט קינדער פון פריערט, און ממילא דער זון וואס ווערט שפעטער געבוירן האט נישט א דין פון א בכור, ריש לקיש אמר ניין ריש לקיש קריגט זיך און זאגט יש לו בכור לנחלה גר שנתגייר כקטן שנולד דמי ממילא זעהן מיר די זעלבע סארט מחלוקת צווישן רבי יוחנן און ריש לקיש רבי יוחנן רעכנט זיך מיט די פריערדיגע קינדער און ריש לקיש נישט ווייל גר שנתגייר כקטן שנולד איי פארוואס דארף מען צוויי מאל די זעלבע מחלוקת די זעלבע זאך נאכאמאל רבי יוחנן האלט מען רעכנט זיך מיט די קינדער ריש לקיש נישט זאגט די גמרא צריכא מען דארף האבן ביידע מחלוקת'ן פארוואס ווייל דאי אשמעינן בההיא קמייתא טאמער עס וואלט נאר געווען די ערשטע מחלוקת צו מען האט מקיים געווען פריה ורביה מיט די גוי'אישע קינדער צו נישט, אויב אזוי וואלט איך געזאגט בההיא קאמר רבי יוחנן, משום דמעיקרא נמי בני פריה ורביה נינהו, אז דווקא דארט זאגט רבי יוחנן, דער גוי דער גר האט שוין יוצא געווען פריה ורביה, ווייל גוים זענען מצווה בפריה ורביה אזוי לערנט רשי, רשי זאגט מען לערנט עס ארויס שטייט אין פסוק ביי נח ויברך אלקים את נח ואת בניו, ויאמר להם פרו ורבו ומלאו את הארץ, און ממילא פרו ורבו איז אויך געגעבן געווארן פאר גויים, און ממילא דער גר האט געהאט קינדער אלס גוי האט ער מקיים געווען מצות פריה ורביה, אבל לענין נחלה דלאו בני נחלה נינהו, א גוי האט דאך נישט קיין דיני נחלה ווי א איד, א גוי'אישע בכור ס'טייטש אוודאי גויים האבן א נחלה, ס'טייטש א די תורה אליין זאגט אז ווען א גוי שטארבט ירש'ענען אים די קינדער, אבער ס'איז אנדערע דיני נחלה ווי א איד, ווען א גוי שטארבט, ירש'ענען סיי די זין, סיי די טעכטער, נישט דא קיין דין בכור, ביי א איד איז דאך אנדערש, און ממילא וואלט איך אפשר געמיינט אז היות אז א איד און א גוי זענען אנדערש דא, אימא מודה ליה לריש לקיש, איז אפשר ר' יוחנן אויך מודה צו ריש לקיש, אז מען הייבט אן א נייע חשבון, אז די קינדער וואס וועט געבוירן ווערן נאך די גירות, וועלן זיין נייע קינדער און דער ערשטער זון האט א דין פון א בכור, און דאס איז די חידוש אז ס'איז נישט אזוי, אז דארט קריגן זיך אויך ר' יוחנן ריש לקיש, ווייטער ואי איתמר בהא, טאמער ס'וואלט נאר געווען די מחלוקת דא ביי די צווייטע ביי נחלה, וואלט איך געזאגט בהא קאמר ריש לקיש, אבל בההיא אימא מודה ליה לרבי יוחנן, קען זיין ווען עס קומט צו פריה ורביה איז ריש לקיש מודה צו רבי יוחנן אז מען קען זיך רעכענען מיט די קינדער וואס זענען געבוירן אלס גוים, צריכא, פאר דעם דארף מען דא האבן די געדאפלטע מחלוקת. זאגט די גמרא איתיביה רבי יוחנן לריש לקיש, האט רבי יוחנן א קשיא געפרעגט צו ריש לקיש, וויאזוי זאגסטו ריש לקיש אז מען רעכנט זיך נישט מיט קיין אלטע קינדער, אז א גר שנתגייר כקטן שנולד, איז משמע פון ריש לקיש אז ביי גויים איז נישט דא אזא זאך קינדער, נאר ווען מען ווערט א איד דעמאלטס הייבט מען זיך אן רעכענען מיט די קינדער, אויב אזוי פרעגט ער א קשיא פון א פסוק, שטייט אין פסוק בעת ההיא שלח בראדך בלאדן בן בלאדן מלך בבל, זעהן מיר אז ס'ווערט דערמאנט בלאדן בן בלאדן, א קינד א גוי, א זון פון א טאטן, זעהן מיר ביי גויים איז אויך דא יחוס. אמר ליה, ענטפערט ריש לקיש וואסער מין קשיא דאס, בהיותן עובדי כוכבים אית להו חייס, נתגיירו לית להו חייס, זאגט ריש לקיש, אוודאי בין איך מודה אז אלס גויים האבן זיי יחוס, אז אלס גויים רעכנט מען קינדער מיט טאטעס האבן א פיינע יחוס, נאר וואס ריש לקיש זאגט סך הכל אז איך זאג אז נאך זיי זענען זיך מגייר הייבט זיך אן א נייע יחוס, און ממילא נישט קיין קשיא פון די פסוק, זאגט די גמרא אמר רב, האט רב געזאגט הכל מודים בעבד שאין לו חייס, ס'טייטש א גוי האט יחוס, א איד האט יחוס, ווען א גוי ווערט א איד האלט ריש לקיש א נייע יחוס, אבער עבדים אן עבד כנעני זאגט רב איז יעדער מודה אז ער האט אינגאנצן נישט קיין יחוס, דכתיב וואס שטייט דאך אין פסוק שבו לכם פה עם החמור ביי אליעזר עבד אברהם איז עם הדומה לחמור, מען דרשנ'ט עם החמור אז אן עבד איז עם הדומה לחמור איז דומה צו א חמור, אזוי ווי א חמור האט נישט קיין יחוס האט א עבד כנעני אויך נישט קיין יחוס, מיתיבי פרעגט די גמרא א קשיא פון א פסוק, שטייט אין פסוק ולציבא, ציבא געווען אן עבד פון שאול המלך, שטייט דארט ולציבא חמשה עשר בנים, ועשרים עבדים, זעהן מיר אז דער פסוק זאגט אז דער ציבא האט געהאט פופצן בנים, וואס טייטש חמשה-עשר בנים, האסט דאך יעצט געזאגט אז אן עבד האט נישט קיין יחוס, אמר רב אחא בר יעקב, ענפערט רב אחא בר יעקב, אז די בנים וואס שטייט דארט מיינט גארנישט, ס'איז אזוי ווי כפר בן בקר, פר בן בקר וועט אויך איינער זאגן ס'איז יחוס? אוודאי נישט, איז אזוי ווי פר בן בקר דער בן וואס שטייט ביי פר בן בקר מיינט גארנישט, די זעלבע זאך ביי ציבא וואס שטייט חמשה-עשר בנים מיינט אויך גארנישט. אויב אזוי פרעגט די גמרא אי הכי,

ס'טייטש קודם כל ענטפערט די גמרא איין תירוץ אזוי אז דארט ביי בראדך בלאדן בן בלאדן שטייט א נאמען פון א זון און אויך א נאמען פון א טאטן איז דארט אוודאי מיינט דאס יחוס ווייל אנישט פארוואס טאקע רעכנט מען אויס די יחוס מה שאין כן ווען שטייט דא ולציבא חמשה עשר בנים שטייט נישט די נעמען פון די קינדער שטייט ער האט געהאט פופצן קינדער איז דאס איז פונקט ווי פר בן בקר ס'מיינט גארנישט ווייל מ'האט טאקע נישט אויסגערעכנט קיין יחוס דאס איז איין תירוץ ואיבעית אימא נאך א תירוץ, זאגט די גמרא, אז לאמיר שוין זאגן ביסט גערעכט, לאמיר שוין זאגן פון בראדך בלאדן בן בלאדן איז נישט קיין ראיה אויף גארנישט, ווייל דארט קענסטו זאגן ס'איז אויך אזויווי פר בן בקר, פונדעסטוועגן, זאגט די גמרא איז דא נאך א פסוק וואס פון דארט איז יא א ראיה אז גוים האבן יחוס, ממילא פון יענע פסוק וואלט מען געקענט פרעגן אויף ריש לקיש, ממילא ריש לקיש בהכרח וואלט געמוזט ענטפערן די תירוץ וואס ער האט פריער געענטפערט אז גוים האבן טאקע יחוס נאר ווען זיי ווערן גרים טוישט זיך זייער יחוס דאס זאגט די גמרא ואיבעית אימא יחסינהו בדוכתא אחריתי באבוהון ובאבא דאבוהון ס'טייטש ס'דא נאך א פסוק וואס דארט רעכנט מען אויס א גוי א טאטע מיט א זיידע דריי דורות דאס איז קלאר יחוס דאס קען מען שוין נישט זאגן פר בן בקר און ממילא דאס וועט זיין די מקור אז ביי גוים איז דא יחוס דכתיב וואס שטייט אין פסוק וישלחם המלך אסא אל בן הדד בן טברימון בן חזיון מלך ארם היושב בדמשק לאמר, על כל פנים האמיר אזא פסוק. זאגט די גמרא ווייטער, איתמר, מיר האמיר געלערנט, היו לו בנים איינער וואס האט געהאט קינדער ומתו און זענען געשטארבן, איז רב הונא אמר, קיים פריה ורביה, רב הונא זאגט ער האט מקיים געווען פריה ורביה, אפילו זענען געשטארבן, אבער ווילאנג ער האט געהאט קינדער האט ער מקיים געווען, רבי יוחנן אמר לא קיים, רבי יוחנן זאגט מען איז נישט מקיים אזוי פריה ורביה, ס'טייטש מען דארף האבן קינדער וואס לעבן, און די גמרא איז מסביר די צוויי טעמים רב הונא אמר קיים, משום דרב אסי, דאמר רב אסי, אין בן דוד בא, עד שיכלו כל נשמות שבגוף, אז משיח קומט נישט, ווילאנג ס'ענדיגט זיך נישט אלע נשמות פון גוף, רש"י זאגט ס'דא א פלאץ אין הימל א אוצר וואס הייסט גוף וואס דארט ליגן אלע נשמות, משיח קען נישט קומען ווילאנג אלע נשמות קומען נישט אראפ אויף די וועלט, שנאמר, ווי שטייט אין פסוק, כי רוח מלפני יעטוף, יעטוף איז א לשון פון אפשטופן אז וואס אז ס'ווערט אפגעשטופט די גאולה ווערט אפגעשטופט ווי לאנג ס'קומען נישט אראפ אלע נשמות און ממילא פאר דעם זאגט רב הונא אז די ענין פון פריה ורביה איז צו האבן קינדער ארויסצונעמען די נשמות פון יענע אוצר אז משיח זאל קענען קומען אבער שפעטער אז זיי שטארבן איז דאס דאס איז נישט די מענטש'ס שולד וואס טייטש פריה ורביה האט מען מקיים געווען ורבי יוחנן אמר ניין רבי יוחנן זאגט לא קיים פריה ורביה ווייל לשבת יצרה בעינן והא ליכא, מען האט דאך געזען שטייט אין פסוק לשבת יצרה, אז די תפקיד פון פריה ורביה איז צו באזעצן די וועלט, און איינער וואס די קינדער זענען געשטארבן האט נישט באזעצט די וועלט, מיתיבי פרעגט די גמרא א קשיא אויף רב הונא פון א ברייתא, שטייט אין די ברייתא בני בנים הרי הן כבנים, אז אייניקלעך זענען פונקט ווי קינדער, און ווי רש"י איז מסביר וואס די קשיא, די קשיא איז ווייל די גמרא פארשטייט יעצט אז די ברייתא רעדט זיך טאקע ביי אזא ציור, אז איינעמ'ס קינדער זענען געשטארבן, איז אויף דעם זאגט די ברייתא, טאמער איינער האט געהאט קינדער און די קינדער זענען געשטארבן, אבער די קינדער האבן שוין געהאט אייניקלעך, ס'טייטש האט שוין אייניקלעך, איז אויף אזא איד זאגט מען, בני בנים הרי הן כבנים, אז די אייניקלעך זענען פונקט ווי די קינדער, זאלסט דיך נישט זארגן, האסט מקיים געווען מצות פריה ורביה, איז משמע דא, אז די איינציגסטע וועג צו מקיים זיין פריה ורביה איז טאקע טאמער מ'האט אייניקלעך, ווייל אז נישט, אז די קינדער שטארבן און זיי האבן נישט קיין קינדער, האט מען נישט מקיים געווען פריה ורביה, איז א קשיא אויף רב הונא, וואס רב הונא האט געזאגט אפילו די קינדער זענען געשטארבן איז מען אויך מקיים, ענטפערט די גמרא ניין, ס'איז נישט קיין קשיא פון די ברייתא, ווייל כי תניא ההיא להשלים, די ברייתא רעדט נישט פון אזא ציור וואס קינדער זענען געשטארבן, נאר די ברייתא רעדט פון איינער וואס האט געהאט לאמיר זאגן איין זון, און דאס איז אלץ. ער האט נאכנישט קיין טאכטער ס'טייטש האט נאכנישט מקיים געווען פריה ורביה איז אויף דעם זאגט די ברייתא טאמער דער זון עט האבן אן אייניקעל ער עט האבן א טאכטער אן אייניקעל יעצט האט דער זיידע מקיים געווען פריה ורביה ווייל בני בנים הרי הן כבנים אבער זאגט ר' הונא לאמיר זאגן יעדער עט יעצט שטארבן דער זון מיט די אייניקעל איז נאך אלץ דער איד האט מקיים געווען פריה ורביה פארוואס ווייל זיי מוזן נישט לעבן אזוי ווי ר' הונא האט געלערנט מיתיבי פרעגט אבער די גמרא נאך אלץ נאך א קשיא אויף רב הונא פון א ברייתא, שטייט אין די ברייתא בני בנים הרי הן כבנים, אבער די ברייתא איז ממשיך, מת אחד מהם, או שנמצא סריס, טאמער איינער פון די קינדער זענען געשטארבן, אדער די קינדער איז א סריס וואס קען נישט האבן נאך קינדער, לא קיים פריה ורביה, איז האט מען נישט מקיים געווען פריה ורביה, ווייל די גאנצע תפקיד פון פריה ורביה איז אזוי ווי מען האט געזען לשבת יצרה צו באזעצן די וועלט, תיובתא דרב הונא תיובתא, איז טאקע אפגעפרעגט רב הונא. זאגט די גמרא ווייטער, האט מען געזען די ברייתא בני בנים הרי הם כבנים, סבר אביי למימר, אביי האט געוואלט זאגן אז ברא לברא וברתא לברתא, וכל שכן ברא לברתא, אבל ברתא לברא לא. ס'טייטש אביי געוואלט זאגן אזוי, אביי האט געלערנט דא פשט בני בנים הרי הם כבנים, אזוי ווי מ'האט פריערט געזען אז טאמער ס'שטארבט א קינד קען די אייניקל נעמען די פלאץ פונעם טאטן, נאר וואס אביי האט געהאלטן אז א זכר קען איבערנעמען א זכר, און א נקבה קען איבערנעמען א נקבה, און א זכר קען איבערנעמען א נקבה, אבער א נקבה קען נישט איבערנעמען א זכר, און ממילא לאמיר זאגן ס'איז געווען א איד. ס'האט געהאט א זון מיט א טאכטער. מילא דער איד האט מקיים געווען מצות פריה ורביה. וואס איז טאמער דער זון אדער די טאכטער עלן שטארבן? האבן מיר דאך געזען די הלכה איז ווי רבי יוחנן, דער איד האט מער נישט מקיים געווען מצות פריה ורביה, נאר פארשטייט זיך טאמער ס'איז דא אייניקלעך. טאמער ס'איז דא אייניקלעך, איז בני בנים הרי הן כבנים, האט ער יא מקיים געווען. און במילא זאגט אביי אזוי, טאמער דער מענטש האט געהאט א זון, א מענטש האט א זון, און דער זון איז געשטארבן, אבער וואס? פאר דער זון איז געשטארבן האט ער אויך געהאט א זון, דעמאלטס אוודאי, בני בנים הרי הן כבנים, האט ער יוצא געווען פריה ורביה. זעלבע זאך לאמיר זאגן טאמער א מענטש האט געהאט א טאכטער און די טאכטער איז געשטארבן און איבערגעלאזט א טאכטער אויך, איז אויך די זיידע האט מקיים געווען מצות פריה ורביה, ווייל ווי נישט ווי איז דא דא א מיידל. נאך מער, וואס איז טאמער די טאכטער האט איבערגעלאזט א זון, איז אויך, דא איז אביי אויך מודה אוודאי, האט די זיידע מקיים געווען מצות פריה ורביה. נאר וואס? וואס איז טאמער א זון לאט איבער א טאכטער? דא זאגט אביי, א טאכטער קען נישט אריינגיין אינעם שיך פונעם טאטן, סטייטש דא זאגט מען נישט בני בנים הרי הן כבנים, די אייניקל, די מיידל, איז נעמט נישט איבער דעם טאטן און במילא די זיידע האט נישט מקיים געווען פריה ורביה, אמר ליה רבא, אבער אויף דעם זאגט רבא צו אביי, ס'נישט ריכטיג, לשבת יצרה בעיא והא איכא, די עיקר תכלית איז לשבת יצרה, און דאס איז דא דא אפילו מיט א מיידל, און במילא קומט אויס אז ווען איינער האט א זון מיט א טאכטער האט ער שוין מקיים געווען פריה ורביה, און טאמער זיי שטארבן אבער זיי אליין האבן קינדער, נישט קיין חילוק זונען אדער טעכטער, איז דער זיידע בכל אופן האט מקיים געווען פריה ורביה. זאגט די גמרא, דכולי עלמא מיהת תרי מחד לא, אבער דאס קומט אויס לכל הדעות אז צוויי פון איינס נישט, ס'טייטש לאמיר זאגן איינער האט געהאט צוויי קינדער, א זון מיט א טאכטער, און די זון, האט געהאט אייניקלעך, די זון האט געהאט קינדער, אבער די טאכטער איז געשטארבן אליין אן קיין קינדער, דא איז קלאר אז די זיידע האט נישט מקיים געווען פריה ורביה, פארוואס? ווייל מען דארף אז פון ביידע קינדער זאלן ארויס קומען פירות, ס'איז נישט גענוג אז פון איין קינד איז דא א גרויסע משפחה און די אנדערע שטארבט עלנד אליין, נאר פון ביידע דארף זיין פירות, פרעגט אבער די גמרא ולא, איז דען אזוי? והא אמרי ליה רבנן לרב ששת, די חכמים האבן געזאגט צו רב ששת, נסיב איתתא ואוליד בני, האָב חתונה כּדי זאָלסט האָבן זינען, װײַל רב ששת האָט נאָר געהאַט אַ טאָכטער. ואמר להו, רב ששת האָט זײ געענטפֿערט, בני ברתּי, בני נינהו, אַז מײַן טאָכטער האָט קינדער, און מילא דאָס אַלײן, דאָס איז גענוג, איך זאָל יוצא זײַן די מצוות פּריה ורבֿיה. זעען מיר דאָך דאָ, אַז אַפֿילו אײנער האָט אײן קינד, אָבער דער אײן קינד האָט אַ סך קינדער, האָט דער זײדע יוצא געװען פּריה ורבֿיה. זאָגט די גמרא, נײן, ס'איז נישט קײן ראיה, התם דחויי קמדחי להו, רב ששת האָט סתם אַװעקגעשטופּט די חכמים, אַװדאי איז די הלכה נישט אַזױ, פֿאַרװאָס האָט זײ רב ששת אַװעקגעשטופּט? ווייל רב ששת האט נישט געקענט האבן קינדער, פארדעם האט ער נישט געוואלט נאכאמאל חתונה האבן, ווייל ער האט געוואוסט ער וועט נאכאמאל חתונה האבן וועט ער נישט האבן קיין זינען, פארוואס נישט, דרב ששת איעקר מפירקיה דרב הונא, צו א מעשה רב ששת איז געווען ביים שיעור פון רב הונא, רב הונא האט געזאגט א לאנגע שיעור, ער האט מורא געהאט ארויס צו גיין אין בית הכסא, און דאס האט גורם געווען ער זאל מער נישט קענען האבן קיין קינדער, און מילא פארדעם האט זיי רב ששת אוועק געשטופט, אבער אוואדע ווען איינער האט נאר איין קינד, די קינד קען האבן גאר א גרויסע משפחה, אבער פריה ורביה איז מען אזוי נישט יוצא. זאגט די גמרא ווייטער, אמר ליה רבה לרבא בר מארי, האט רבה געפרעגט פאר רבא בר מארי, מנא הא מילתא דאמור רבנן בני בנים הרי הן כבנים, פון וואו האבן די חכמים געלערנט די כלל אז בני בנים הרי הן כבנים, און ווי רש"י זאגט אז דאס איז קלאר אז זינען פון זינען האבן א דין פון זינען, ווייל מען זעט עס אין די גאנצע תורה, כלל ישראל ווערט דאך גערופן בני ישראל, בני, יא, אלע זינען אייניקלעך קענען הייסן זינען, די שאלה איז אויף טעכטער, ס'טייטש ווי זעהן מיר אז קינדער פון טעכטער הייסן אויך קינדער? זאגט די גמרא, אילימא מדכתיב, עסטו וועלן זאגן פון דאס וואס שטייט ביי לבן ארמי, אז לבן ארמי זאגט צו יעקב אבינו הבנות בנותי והבנים בני, לבן ארמי רופט אן די שבטי קה, בנים בני מיינע קינדער, און זענען דאך נישט זיינע קינדער, זענען דאך זיינע אייניקלעך, זענען קינדער פון זיין טעכטער, פון דעסטוועגן זעהן מיר ער רופט זיי אן זיינע קינדער, איז לכאורה פון דא איז א ראיה, זאגט די גמרא ס'איז נישט ריכטיג ס'איז נישט קיין ראיה, ואלא מעתה אויב אזוי וואס לבן זאגט ביי הצאן צאני הכא נמי, זאלסטו אויך זאגן ס'איז זיינע אייניקלעך, אלא נאר וואס מיינט ער מיט הצאן צאני, דקנית מינאי, וואס דו יעקב אבינו האסט געקויפט פון מיר, הכא נמי, דא אויך בנות בנותי בנים בני, מיינט אויך דקנית מינאי, וואס דו האסט געקריגן פון מיר, ס'טייטש איך האב דיר געגעבן מיינע טעכטער, און פון זיי האסטו געמאכט די אייניקלעך, אבער פון דא נישט קיין ראיה אז בני בנות הרי הן כבנים, אלא מהכא, נאר וואס דען די ראיה איז פון דא, שטייט אין פסוק, ואחר בא חצרון אל בת מכיר אבי גלעד ותלד לו את שגוב, אז חצרון האט חתונה געהאט מיט די טאכטער פון מכיר און ס'איז געבוירן געווארן שגוב, יעצט אזוי, וכתיב, שטייט אין פסוק אין שופטים, מני מכיר ירדו מחוקקים, אז פון מכיר איז ארויסגעקומען מחוקקים, מחוקקים איז טייטש גרויסע שרים, גרויסע שרים זענען ארויס פון מכיר, יעצט אזוי מכיר איז געווען א זון פון מנשה, איז געווען פון שבט מנשה, וכתיב, אבער שטייט אין א דריטע פסוק אין תהלים, יהודה מחוקקי, אז די מחוקקים, די גרויסע שרים איז ארויס פון שבט יהודה, איז לכאורה איז דא א סתירה, איז עס ארויס פון מכיר, פון שבט מנשה, אדער פון שבט יהודה? נאר וואס דען, די תירוץ איז, די ערשטע פסוק וואס מ'האט דא דערמאנט אז חצרון האט חתונה געהאט מיט בת מכיר און ס'איז געבוירן געווארן דער שגוב איז חצרון איז געווען פון שבט יהודה און ער האט חתונה געהאט מיט מכיר'ס טאכטער און פון די פארפאלק איז ארויס די מחוקקים איז ארויס די גרויסע שרים איז זעהן מיר דא אז אפילו די מחוקקים איז ארויס פון מכיר'ס טאכטער פון דעסטוועגן רופט אן די פסוק מני מכיר ירדו מחוקקים די פסוק איז דאס מייחס צו מכיר זעהן מיר דא אז אפילו בני בנות דאס איז די פון די טאכטער פון מכיר איז אויך כבנים איז דאס א מקור אז קינדער פון בנות זענען ווי בנים זאגט די גמרא ווייטער מתניתין דלאו כרבי יהושע אונזער משנה איז נישט ווי רבי יהושע וועלכע רבי יהושע דתניא אזוי האבן מיר געלערנט אין א ברייתא גיי מיר דא זעהן א רבי יהושע וואס רבי יהושע האלט אז די מצוות פריה ורביה ענדיגט זיך קיינמאל נישט נישט נאך צוויי זין און נישט נאך א זון מיט א טאכטער רבי יהושע אומר רבי יהושע זאגט נשא אדם אשה בילדותו א מענטש האט חתונה מיט א פרוי יונגערהייט ישא אשה בזקנותו, זאל ער נאכאמאל חתונה האבן אפילו אויף די עלטער, היו לו בנים בילדותו, יהיו לו בנים בזקנותו, זאל ווייטער האבן קינדער, שנאמר ווי שטייט אין פסוק, בבוקר זרע את זרעך, ולערב אל תנח ידך, ולערב גייט ארויף אויף די עלטער, זאל מען נאך אלץ האבן קינדער, פארוואס? כי אינך יודע איזה יכשר הזה או זה, ואם שניהם כאחד טובים, ווייל א מענטש קען קיינמאל נישט וויסן וועלכע קינד עט זיין די חשוב'סטע קינד, פון וועלכע עט ארויסקומען גוטע פירות, און ממילא א מענטש זאל כסדר האבן קינדער, ר' עקיבא אומר, רבי עקיבא לערנט ארויס אן אנדערע זאך פון די פסוק, זאגט רבי עקיבא למד תורה בילדותו ילמד תורה בזקנותו, איינער וואס לערנט תורה יונג זאל לערנען נאך אלץ תורה ווען ער איז עלטער, היו לו תלמידים בילדותו יהיו לו תלמידים בזקנותו, זעלבע זאך מיט תלמידים, שנאמר, און ער לערנט ארויס פון די זעלבע פסוק, בבוקר זרע את זרעך, זאגט די גמרא אמרו, שנים עשר אלף זוגים תלמידים היו לרבי עקיבא, רבי עקיבא האט געהאט צוועלף טויזנט פאר תלמידים מגבת עד אנטיפרס דאס איז א נאמען פון א געגנט, וכולן מתו בפרק אחד, און זענען אלע אוועק אין איין תקופה, מפני שלא נהגו כבוד זה לזה, ווייל זיי האבן זיך נישט נוהג כבוד געווען איינער מיטן צווייטן, והיה העולם שומם, און די וועלט איז געווען ליידיג פוסט אן תורה, עד שבא רבי עקיבא אצל רבותינו שבדרום, ביז ער איז געקומען צו רבותינו שבדרום ושנאה להם און דארט האט ער זיי אויסגעלערנט די תורה, ווער זענען זיי? רבי מאיר ורבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון ורבי אלעזר בן שמוע, והם הם העמידו תורה אותה שעה, און די תלמידים האבן אויפגעשטעלט תורה אין יענע צייט, זאגט די גמרא תנא, כולם מתו מפסח ועד עצרת, די אלע תלמידים זענען אוועק פון פסח ביז שבועות, ס'דא מחלוקת פונקט וועלכע טעג, אבער פון די אין די טעג פון פסח ביז שביעות. אמר רב חמא בר אבא, ואיתימא רב חייא בר אבין, כולם מתו מיתה רעה, אז די אלע תלמידים זענען אוועק א שווערע מיתה, מה היא וואס איז דאס די מיתה רעה א שלעכטע מיתה, אמר רב נחמן אסכרה, אסכרה איז א נאמען פון א מחלה גאר א שווערע מיתה, זאגט די גמרא, אמר רב מתנא, הלכה כרבי יהושע, אז די הלכה איז טאקע ווי רבי יהושע, וואס קריגט זיך אויף אונזער משנה, וואס רבי יהושע זאגט, אז אפילו איינער וואס האט שוין געהאט קינדער, זאל נאך אלץ האבן נאך קינדער אפילו אויף די עלטער, זאגט די גמרא אמר ר' תנחום אמר ר' חנילאי כל אדם שאין לו אשה שרוי בלא שמחה בלא ברכה בלא טובה, איינער וואס האט נישט קיין פרוי איז ער שרוי אן קיין שמחה אן קיין ברכה און אן קיין טובה, ווי זעהן מיר דאס בלא שמחה דכתיב ושמחת אתה וביתך, ביתך גייט ארויף אויף א שטוב אויף א פרוי, בלא ברכה דכתיב להניח ברכה אל ביתך, בלא טובה דכתיב לא טוב היות האדם לבדו. במערבא אמרי, אין ארץ ישראל האט מען געזאגט בלא תורה בלא חומה, אז איינער וואס האט נישט קיין פרוי איז ער שרוי אן קיין תורה און אן קיין חומה, חומה זאל אויפפאסן אויף אים פון די יצר הרע, בלא תורה, דכתיב, שטייט אין פסוק, האם אין עזרתי בי ותושיה נדחה ממני, עזרתי, זאגט רש"י דאס גייט ארויף אויף א פרוי עזר כנגדו, און תושיה גייט ארויף אויף תורה, און די פסוק זאגט אם אין עזרתי בי איינער וואס האט נישט קיין פרוי, תושיה נדחה ממני, איז די תורה ווערט אוועק געשטופט פון אים, פארוואס ווייל ער דארף מסדר זיין אלס אין שטוב און איז פארנומען מיט ארבעט אין שטוב, האט ער נישט קיין צייט און איז טרוד, ער קען נישט לערנען, ווייטער בלא חומה, ווי זעהן מיר אז אזא איינער איז שרוי אן קיין חומה אן קיין זאך זאל אויפפאסן אויף אים, דכתיב, וואס שטייט אין פסוק נקבה תסובב גבר, זעהן מיר אויך אזא ענין אז א פרוי פאסט אויף אויף א מאן, רבא בר עולא אמר בלא שלום, אז ער איז אויך שרוי אן קיין שלום, דכתיב, ווי שטייט אין פסוק, וידעת כי שלום אהלך ופקדת נוך ולא תחטא, און ווי רשי זאגט אהלך גייט ארויף אויף א פרוי, ווי שטייט אין פסוק שובו לכם לאהליכם, און ממילא וידעת כי שלום אהלך אז א מענטש האט א פרוי איז דא ביי אים א בחינה פון שלום, זאגט די גמרא אמר רבי יהושע בן לוי, כל היודע באשתו שהיא יראת שמים ואינו פוקדה, איינער וואס ווייסט זיין פרוי איז יראת שמים און ער איז איר נישט פוקד בשעת עונתה, ווען ער דארף איר פוקד זיין בתשמיש, נקרא חוטא, ווערט גערופן א חוטא שנאמר פון די פסוק, שטייט אין פסוק וידעת כי שלום אהלך אז זיין פרוי איז שלום ס'טייטש זיין פרוי איז א יראת שמים ופקדת נוך ולא תחטא שטייט ס'טייטש טאמער איינער איז איר נישט פוקד איז ווערט גערופן א חוטא ואמר רבי יהושע בן לוי חייב אדם לפקוד את אשתו בשעה שהוא יוצא לדרך א מענטש דארף פוקד זיין זיין פרוי פאר ער גייט ארויס אונטערוועגנס שנאמר וואס שטייט אין פסוק וידעת כי שלום אהלך וגומר און ווי די מפרשים צייכן צו ווייל א פסוק פריערט שטייט וחית השדה השלמה לך איז דאס אויך מרמז אויף איינער וואס גייט ארויס אונטערוועגנס איז אויף דעם זאגט דער פסוק ופקדת נוך אז מען דארף פוקד זיין א פרוי פאר מען גייט ארויס אויפן וועג, איי פרעגט די גמרא הא מהכא נפקא, מהתם נפקא איז דא א צווייטע לימוד אויף דעם, ווי שטייט אין פסוק ואל אישך תשוקתך, מלמד שהאשה משתוקקת על בעלה בשעה שהוא יוצא לדרך, און אויך ווי די מפרשים זאגן אויב זי איז משתוקקת איז אוודאי דא א מצוה פוקד צו זיין, אמר ר' יוסף, ענטפערט ר' יוסף, לא נצרכה אלא סמוך לווסתה, טייטש מען דארף נאך אלץ האבן די לימוד פון ר' יהושע בן לוי, פון וידעת כי שלום, ווען איינער איז א יוצא לדרך סמוך לווסתה, וואס נארמאל ווען ס'איז סמוך לווסתה דארף מען פורש זיין, איז דא ביי יוצא לדרך דרש'נט רבי יהושע בן לוי פון פסוק אז ער דארף יא פוקד זיין, וכמה אמר רבא עונה, וואס מיינט דאס סמוך לווסתה א עונה? ס'טייטש נארמאל איז דאך די דין אז די טאג פון די ווסת דארף מען פורש זיין, אדער ווען ס'איז ביינאכט איז יענע נאכט דארף מען פורש זיין, איז פאר א יוצא לדרך זאגט רבי יהושע בן לוי ס'איז נישט אזוי, פארשטייט זיך מ'זאל זיך קיינער זיך נישט פסק'נען פון דא להלכה, והני מילי לדבר הרשות, אבל לדבר מצוה מיטרידי, רשי זאגט צוויי פשטים אויף דעם, אדער איז פשט אז די הלכה מ'דארף פוקד זיין פאר מ'גייט ארויס אונטערוועגנס, דאס איז נאר ביי דבר רשות, אבער ביי דבר מצוה איז נישטא די חיוב פארוואס ווייל מ'איז טרוד אין די מצוה, אדער איז פשט אז ביי דבר מצוה איז נישטא די חיוב, ווייל מען וויל נישט ער זאל זיין טרוד מיט זיין פרוי, איז על כל פנים אבער לויט ביידע וועגן קומט ארויס די זעלבע זאך אז ביי א דבר מצוה איז נישט דא דער חיוב, זאגט די גמרא תנו רבנן, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא האוהב את אשתו כגופו, איינער וואס האט ליב זיין פרוי כגופו, והמכבדה יותר מגופו איז איר מכבד נאך מער פון זיך, פארוואס נאך מער פארוואס נישט די זעלבע, זאגט רשי ווייל דזילותא דאיתתא קשה מדגברא, די בושה פון א פרוי איז נאך מער ווי א מאן, און ממילא מען דארף נאך מער מכבד זיין א פרוי ווי די מאן איז זיך אליין מכבד, והמדריך בניו ובנותיו בדרך ישרה, און איינער וואס האדעוועט אויף די קינדער בדרך ישרה, והמשיאן סמוך לפרקן און ער מאכט חתונה די קינדער סמוך לפרקן איידער זיי ווערן צו גרויס, עליו הכתוב אומר, אויף אים זאגט דער פסוק, וידעת כי שלום אהלך, זאגט די ברייתא ווייטער, האוהב את שכניו, איינער וואס האט ליב זיין שכנים, והמקרב את קרוביו, און ער איז מקרב זיינע נאנטע, והנושא את בת אחותו, איינער וואס האט חתונה מיט זיין פלומעניק מיט זיין בת אחותו, וואס רש"י זאגט אז א מענטש האט גאר שטארק ליב זיין שוועסטער, און ממילא אז איינער האט חתונה מיט די שוועסטער'ס טאכטער, איז ער איר גאר שטארק מחבב, און והמלווה סלע לעני בשעת דחקו, איינער וואס בארגט פאר א ארעמאן בשעת ער דארף, עליו הכתוב אומר, איז אויף אים זאגט דער פסוק, אז תקרא, וה' יענה, אז ווען ער וועט אויסרופן צום רבונו של עולם וועט דער רבונו של עולם העלפן, תשוע, ויאמר הנני, און טאמער ער וועט אויסבעטן, עט דער רבונו של עולם זאגן כביכול הנני, אלע גוטע ברכות וועלן נתקיים ווערן ביי אים, פארוואס? ווי דאס מרומז איז אין פסוק, זאגט רש"י, ווייל אז מען קוקט אנפאנג פסוק זעט מען די אלע זאכן, שטייט דארט אין פסוק, הלא פרוס לרעב לחמך, ועניים מרודים תביא בית, כי תראה ערום וכסיתו, וואס דאס אלעס גייט ארויף אויף ארעמאן, ווי מען האט דאך געזען המלווה סלע לעני בשעת דחקו, און שטייט דארט ווייטער, ומבשרך לא תתעלם, וואס דאס איז מרמז סיי אויף אוהב את שכניו מקרב את קרוביו, נושא את בת אחותו, איז אויף די אלע זאכן איז דער פסוק דארט ממשיך, אז תקרא והשם יענה תשוע ויאמר הנני.